טייערע תלמידים וחברים, וועלקאם טו ספארקס אן די פרשה, פרשת בהר בחוקותי, עס וועט בי א שארט שיעור אין די ענין חזקת קרקעות, די קנין חזקה ביי קרקעות, די חינוך.

כסף ושטר וחזקה און קנין סודר. הי רייטס לעיטער די מנחת חינוך דעט ביי די מכירת קרקע איף די לוקח מעיקס א קנין סודר היז נועל היז גודר פורץ פארשטייט זיך איט העלפס ביי קרקע.

ממילא די מעשה חזקה אויף די לוקח קענט בי קונה, קענט בי קונה ביקאויז חזקה איז א דין טו בי קונה די פירות די תשמישים די פירות די בענעפיטס אוו יוס אוו די קרקע ממילא איז די פירות תשמישי הקרקע דו נאט בעלאנג יור נאט זוכה אין דעם סאו די מעשה חזקה קענט בי קונה. אזוי קלערט ער א שאלה משנה למלך פון די חכמי הדור אין די דור שלפניו. די קצות אין רט ז הי ברינגס די מנחת חינוך, ברינגס פון מהר ם מינץ, עס העלפט אויס נישט. איים נאט קאמינג טו בי מכריע בין ההרים הגדולים, איטס א ביג שאלה אין די גדולי אחרונים אין די תשובות, אבער איך וועל זאגען א סברא דעטס לכאורה נוגע די שאלה, ס'דא א מחלוקת די נתיבות און די קצות אין רמ ד,

אן די גאנצע קנין, קויז די מקבל קען דיקליין קבלה אויף די די מתנה, ממילא עס בלייבט מילי, יענע סוגיא אין גיטין, ממילא מילי לא מימסרן לשליח, יו קענט גיוו אווער א שליחות וואס איז מילי, און דעטס מילי, איטס נאט א גאנצע מעשה אויף שליחות, ביקאויז היז נאט א, היז נאט אין קאנטראל אויף די גאנצע קנין. אזוי שטייט אין קצות. די נתיבות איז חולק, איז חולק אין נתיבות, און ער זאגט דאך איטס נאט טרו. די מוליך מתנה פון די נותן צו די מקבל, ער טוט נאר א מעשה קוף, ער טוט גארנישט, די גאנצע קנין איז מצד די מקבל.

סאו דער אבן האזל, הלכות שכנים, פרק ב' הלכה י' איז מבאר, איז די שאלה איז וועדער אר נאט ווען יור דערס א נותן א מקנה און א מקבל וואס איז די טייטש? איז איט די פשט דעט די מקבל איז דואינג די גאנצע מעשה קנין און די נותן

און דעט בעלות דעט די נותן איז גיווינג אויווער דעט היז קאנוועינג סאו פארשטייט זיך אוו קאורס איז חל ביקאוז הי דאז א מעשה קנין טו בי זוכה אין די נתינת הבעלות פון די נותן טו די מקבל אזוי איז ר' איסר זלמן מבאר דיס מחלוקת ביטווין די די קצות און די נתיבות אין רמ"ד.

עס קען זיין, איווען דאו די מעשה קנין ביי חזקה איז מצד די תשמישי הקרקע, באט דעטס אנלי די דין אוו האו די מקבל איז זוכה, די עצם הקניה אוו די גוף השדה איז בעצם חל על ידי די בעל השדה, אזוי ווי ביי כסף און ביי שטר.

דזשאסט ביי כסף און ביי שטר, וממילא וואנס היז מקנה צו די לוקח, די לוקח חזקה איז זוכה אין די קרקע, ממילא לפי די קצות אוודאי געוויס עס קוד בי חל, און דעט קוד בי וואן סייד מעיבי אין די מחלוקת. מורי ורבותי זייט געבענטשט און א גוטן שבת.